זייט צוויי, קאסעט איינס, המשך. די שאָטנס פֿאַלן צו צו די קליינע פֿענצטערלעך פֿון וועלכע עס גליטשען זיך פּאַסן אָרעם ליכט. די שאָטנס האַלטן זיך אויף ביי די טירלעך, ביי די טויבע מויערן, ווי זיי וואָלטן זיך געצויגן צו מענטשישער וואַרעמקייט. טייל מאָל וויקלט זיך צונויף אַ שאָטן אין אַ קליינעם קנויל און בלייבט אויף איבערטאָג אין אַ ווינקל פֿון אַ הויז. אָ גאָט איינציקער! פאַרוואָס זענען מיינע טראַכטענישן נישט אַזוי גלייכליניק און אַזוי אָפן, אַזוי קלאָר ווי די ליניעס וואָס עס מאַכט מיין האַנט? זע ווי די שטריכן מיינע שליסן זיך, זע ווי עס וועט פון דעם נאָך אַרויסוואַקסן אַ ליכטיקע געביידע, מיט פרייד אין די ווענט, מיט ליבשאַפט, מיט קינדעריש געלעכטער, מיט משפּחה-גליק. פארוואס האסטו מיך פארפלאנטערט אין דעם טרויעריגן געוויקל פון ליים-געסלעך, פון שטיין-שטעגן וואס האבן נישט קיין אנהויב און נישט קיין סוף? פארוואס האסטו צוגענומען פון סאנטן און פון מיר די רו, דווקא אין דעם רואיגסטן געסל, צווישן דעם שיינעם סיקאמאר-בוים, צווישן דעם גרינעם וויינשטאק, צווישן די וויקל-קוסטעס און דעם אַלטן קעמל-וועג פֿון דעם דאָזיקן ווײַט-נאָענטן לאַנד, צו וועלכן עס זענען געווענדעט געווען די בענקענדיקע אויגן פֿון מײַנע אָבֿות. דאָס איז געשען אין די מיטאָג-שעהן. בײַם טירל איז געשטאַנען אַן אַלטע פֿרוי, געקלעדט אין שוואַרצן. אַ ביסל אָפּגערוקט פֿון איר לעבן פֿענצטערל איז געשטאַנען אַ מאַן אין אַ רויטער פֿעסקע און גערופֿן אויף אַ פֿרעמדער שפּראַך. אין געסל איז שטיל, דאס איז די שטילקייט פון האלב טאג ווען אפילו די יאשטשערקעס באוועגן זיך נישט, זיי זעען אויס ווי קורקאר שפליטערס. כאוואדזשא, יא כאוואדזשא, האט גערופן דער פרעמדער מענטש. סאנטא איז צוגעגאנען צום פענסטערל. זי האט נאר געזעהן דעם פרעמדן מאן, דאס איז געווען א מענטש אין די זעכציגער יארן, מיט גרויע האר ביי די שלייפן, מיט שארפע פנים שטריכן וואס האבן געטונקלט זיך אין באוועגליכע ברוינליכע שאטנס, אין דעם פּנים איז געווע אַזויפֿיל פֿרעמדס, אַזש עס האָט איר אין דער ערשטער רגע צוגעצויגן, דערנאָך איז זי אָפּגעשפּרונגען אויף צוריק און אײַנגעהערט זיך אין די גאָרגלדיקע רייד, וואָס האָבן זיך געטראָגן פֿון געסל צוזאַמען מיט אַ קלאַפּערײַ אין הויף-טירל, און אַז סאַנטאַ האָט געעפֿנט דאָס ריגל, איז זי געבליבן פּנים-אל-פּנים מיט אַן אַלטער פֿרוי אין שוואַרצן.

א לייכטער שוידער איז איר דורכגעלאפן דורך דעם גוף, דאס איז געוועזן א ווערטיקאלער געציטער וואס האט זיך צונויפגעוויקלט ערשט ביי די שלייף-אדערן, ווי אן אנגעצויגענע געפלאצטע סטרונע פון א פידל וואס טוט זיך א פארוויקל ביים פידל האלז. סאנטא'ס פארגליווערטער געשריי איז ענליך געווען צום וויינענדיג אפגעריסענעם קול וואס פאר אים איז געוועזן שטילקייט און נאך אים וועט ווידער זיין שטילקייט, אבער שוין נישט די שטילקייט וואס איז געווען. זי וועט שוין קיינמאל נישט צוריקקומען די פארגאנגענע שטילקייט, זי איז איצט צעשפאלטן ווי א שווארצער מירמל אראפגעפאלענער פון פינסטערע ווענט. די פרעמדע אין שווארצן קלייד, מיט די טיף געפאלדעוועטע ארבל, מיט דעם שלייער ארומען קאפ, האט שווער געאטעמט. די אויגן קנייטשן אירע זענען זיך צונויפגעלאפן, די לײדיקע הױט פֿון גערונצלטן פּנים האָט זיך אומרויִק באַװעגט, און מיט לאַנגע בײנערדיקע פֿינגער האָט זי זיך געװישט די קינבאַקן. סאַנטע האָט געפֿילט, אַז די אַלטע װײנט. דאָס איז אָבער געװען אַ געװײן פֿון אַן אױסגעטריקנטער זקנה, װאָס האָט שױן מער נישט קײן טרערן צום װײנען.

אַן אומגעריכטע מילדקײט האָט זיך געשפּרײט אױף דעם מענטשנס פּנים. ער האָט זיך פֿאַרנײגט און גערעדט צו סאַנטען אַ געמיש פֿון אַראַביש און העברעיִש. אַפֿילו די העברעיִשע װערטער האָבן געקלונגען אין זײַן מױל אַזױ פֿרעמד. ערשט איצט, בשעת סאַנטע האָט אױפֿגעכאַפּט נאָר דאָס קול, איז איר מיט אַ מאָל קלאָר געװאָרן, די נאָנטקייט פֿון די פֿרעמדע וואָרט-קלאַנגען מיט דער טריקעניש פֿון די צווײַגן, מיטן געשאָרך פֿון די גראָזן, מיטן געסקריפּ פֿון די טריט אויפֿן זאַמד, עס איז דאָ אַזאַ האַרמאָניע צווישן דער הויט פֿון דער אַלטערס הענט און דער טרויעריקער ברוינקייט פֿון די ליים-ווענט, די דאָזיגע קלאָרקייט, וואָס זי האָט פּלוצלינג אַנטדעקט, האָט זי באַרויִקט. זי האָט איצט געקאָנט קאָנטראָלירן יעדע באַוועגונג אירע, אַזאַ שאַרפֿקייט פֿון געדאַנק האָט זי לאַנג שוין נישט געהאַט. וואַרט איין רגע, איך וועל ברענגען אַ טרונק. איר זענט דאָך מיד פֿון וועג, האָט זי געזאָגט צו זיי אין ייִדיש, אַ ביסל אין העברעיִש. איך גיי אין קיך אריין, זיצט דא, אט קום איך צוריק. סאנטע איז צוגעגאנגען גאר נאנט צו דער אלטער און אריינגעקוקט אין פנים. זי האט דערביי בארירט די גרויסע פאלדן פונעם אומהיימליכן שווארצן קלייד. או, זי פארשטייט מיך, זי פארשטייט אז איך וויל איר געבן א טרונק וואסער. פארוואס זענען דער אלטער'ס אויגן אזוי טרוקן? וואס זוכט זי מיט איר בליק? איין רגע נאר, גוטע מענטשן! זי איז אריין אין קיכל. און אָנגעגאָסן וואַסער אין אַ ליימענער קרוג. דער פֿרעמדער איז דערווײַל אַרויס אין הויף, געקוקט צום קליינעם פּרדס, די אַלטע האָט זיך שטום געוויגט. נעם אַ טרונק, אַלטעטשקע, נעם! די אַראַבערין איז פּלוצלינג פֿאַרשטיינערט געוואָרן. איר בליק איז פֿאַרשטאַרט געהאַנגען אָן דעם קאַקטוס-פּלויט. דאָרטן האָט עפּעס אַ שאָרך געטאָן, און עס האָט זיך געשאָטן קוסט-אָפּפֿאַל. די פֿאַרווילדעוועטע קאַץ איז אַרויסגעשפּרונגען אויפֿן פּלויט. און אַ גלי געטאָן מיט די אױגן. זי האָט אָנגעשפּאַנט דעם קעצישן גוף װי צו אַ שפּרונג, און אַ װײַלע געבליבן אַזאַ געשפּאַנטע. דערנאָך האָט זי זיך אַראָפּגעלאָזט פֿון פּלױט און מיט פּאַמעלעכע טריט גענומען גײן צו דער שטוב. און אַז זי איז צוגעקומען צו דער טעראַסע, איז די װילדקײט פֿון אירע אױגן אָפּגעטראָטן, זי האָט לײַכט געמרוטשעט, און עס איז געשען דאָס, װאָס סאַנטע האָט נישט דערװאַרט, די קאַץ איז צוגעקומען ביז צו דער שװעל און אַרױפֿגעזעצט זיך אױף דער שױס פֿון דער אַלטער פֿרעמדער פֿרױ. סאַנטע האָט דערזען אין דער זקנהס אױגן טרערן. דאס איז דאך אן אראבערן, די געוועזענע איינוואוינערן פון דעם הויז, זי פילט דאס אפ, זי דערקענט דאס, זי האט עס באלד דערפילט לויט די געבראכענע טריט אירע ביים טירל, זי דערקענט עס לויט דער פארווילדעוועטער קאץ וואס האט ביז איצט נישט באטראטן דעם הויף און א קנאפ יאר געלעבט אין די סאברע-קוסטעס, אן אראבערן, די וואס האט דא געוואוינט. ווער איז ער, דער פרעמדער אין דער רויטער פעסקע?

עס איז איר אַזױ גוט געװאָרן, זי האָט פֿאַרשטעלט מיט די הענט דאָס פּנים און צוגעשלאָסן די אױגן. פֿון ערגעץ װײַט קומען אָן רײַטער, קעמל-רײַטער, מען הערט שױן דאָס גלעקל-געקלאַנג, אַזאַ זילבערן געקלאַנג פֿון גלעקלעך אױף קעמל-העלדזער, טעפּעכער, געװעבטע מיט גאָלדענע פֿעדעם, פּײַקל-געקלאַפּ, טריט, אין ליכטיגן זאַמד, קאַראַוואַנען פֿון קעמלען, ווײַסע טשאַלמעס, זײַדענע כאַלאַטן, געלע, ראָזע, אויסגעהאָפֿטענע טיכער מיט זונשטראַלן. די קאַראַוואַנען גייען דורך דעם וועג פֿאַרבײַ איר הויז. זי טראָגט זיי אַנטקעגן אַ ליימענעם קרוג פֿול מיט קוואַליקן וואַסער. נעמט, נעמט, טרינקט, איר מידע מדבר-װאַנדערער! איר קומט דאָך פֿון די גרויסע יאַרידים. איצט גייט איר צו אײַערע היימען. אײַער וועג, אײַער וועג איז אַ ווײַטער. אָ, איר גוטע מענטשן, שטילט אײַער דאָרשט! טרינקט, טרינקט! האָט סאַנטע געשעפּטשעט צו דער אַלטער, און אַז זי האָט געעפֿנט אױגן, איז שױן די זקנה געשטאַנען בײַ דער שװעל. זי איז אַרײַן אין שטוב, אָנגעהױבן גיך צו שפּרײַזן, דאָס ביסל מילדקײט איז פֿאַרשװוּנדן פֿון איר פּנים, זי האָט געציטערט, געװיגט זיך, און די ליפּן זענען בלאָ געװאָרן. מיט אַ מאָל האָט די אַלטע אַראָפּגעריסן פֿון קאָפּ דעם שװאַרצן שאַל, די גרױע האָר זענען איר אַראָפּגעפֿאַלן אױפֿן פּנים, איצט האָט זי געװײנט מיט טרערן. די קאַץ האָט זיך געפּלאָנטערט בײַ אירע פֿיס און געמיאַקעט. אין הױף איז אַלץ געשטאַנען דער אַלטער און פֿאַרשטעלט זיך דאָס פּנים מיט די הענט. אַלטעטשקע, גוטע אַלטעטשקע, האָט גערעדט סאַנטע מיט אַ געבראָכן קול, דאָס איז אַװדאי דײַן הױז. דאָ האָסט דו געװאױנט. איך דערקען דאס אין דיינע אויגן, אין דער קאצס אויגן. דו ביסט אוועק פון דעם געסל, האסט פארלאזט דיין היים, דו ביסט אנטלאפן פון דאנען, איצט ביסטו געקומען, און איך וואוין אין דיין שטוב, איך, אָ גאט, נישט איך האב דיך פארטריבן, קיינער האט דיך נישט פארטריבן, טאָ פארוואס ביסטו נעלם געווארן אין איינער פון די נעכט? איך האב דאך נאר א וויסטעניש געטראפן, שאקאלן האבן גענעכטיגט אין פארלאזטע שטיבער, אויך איך בין אוועק פון אהיים, מען האט מיך פון דארטן פארטריבן, און אז איך בין צוריקגעקומען האב איך דערזען א וויסטעניש. אָ גאט, דו פארשטייסט דאך מיך נישט, איך רעד צו דיר, קוק זיך איין אין מיינע הענט, זע, זיי קענען נאר גוטס טון, שרעק זיך נישט פאר דעם קאלטן טרינק וואס איך גיב דיר, האסט מורא צו טרינקען? דיינע ליפן זענען פארברענט, האב נישט קיין מורא, עס איז נישט פאר'סמ'ט דאס קוואל וואסער, זע, אָ, טרינק איך, זע, אָ, װי גוט עס איז די קילקײט אױפֿן ברענענדיקן גומען! און סאַנטאַ האָט איבערגעבױגן דעם קרוג און געטרונקען און דערנאָך איבערגעגעבן דער אַלטער. דער מענטש פֿון הױף איז צוגעגאַנגען צו דער שװעל און געזאָגט, גבֿרת, זײַ נישט בײז, מיר זענען געקומען נאָר אָנקוקן, מיר האָבן אַ דירה אין יפֿו, דאָ האָט געװאױנט איר זון, זאָג איר, אַז קײנער האָט אײַך נישט פֿאַרטריבן, קײנער נישט! איר זענט אַלײן אַװעק. מיר האָבן דאָ געטראָפֿן אַ װיסטעניש. מיר װעלן נײַע הײַזער בױען. עס איז דאָ גענוג אָרט אונטער אונדזערע ליכטיקע הימלען פֿאַר יעדן גוטן מענטשן. די אַלטעטשקע האָט אָנגעקליבן עטלעכע מאַראַנצן און אַ שװײַגנדיקע פֿאַרלאָזט דעם הױף. זי איז געגאַנגען איבערן פּוסטן געסל, אָנגעשפּאַרט אָן דעם אָרעם. פֿון גראָען מאַן און געהאַלטן דעם לאַנגן שאַל אין דער האַנט. ער האָט געפֿלאַטערט אין מילדן ווינט און אָנגעוואָרפֿן אויף סאַנטן אַ פּחד. די שוואַרצקייט האָט זיך שאַרף אויסגעטיילט פֿון ליכטיקן זאַמד פֿונעם קאַקטוס-פּלויט און זי איז געפֿאַלן אויף איר אַ פֿלעק, אַ שוואַרצער טרויער-שלייער אין סאַמע מיט פֿון גאָטס זוניקן טאָג. די קאַץ האָט זי באַגלייט ביזן סוף געסל, דערנאָך איז זי צוריקגעקומען צום הויף און דרייסט אַריין אין צימער. סאַנטאַ איז געזעסן אויפֿן בעט און געוויינט. די קאַץ איז אַרויפֿגעשפּרונגען אויף סאַנטאַס שויס און געלאָזט זיך גלעטן די וואַרעמע סאַמעטנע פֿעל. נאך דעם באזוך פון די צוויי אלטע לייט אינעם הויז צווישן די קאקטוסן איז סאנטא רואיגער געווארן. זי האט זיך שוין מער נישט געשראקן פארן געסקריפ פון הויפטירל, נישט פאר דעם געשארך אינעם נאכטיגן פרדס, עס זענען נענטער געווארן די טויריגע ווענט פון דעם קליינעם הויז. דא האבן דאך פריער געלעבט מענטשן, זיי האבן דא גערוהט, דא האבן זיי זיך געפריידט, געוויינט, דא זענען זיי טויריג געווען, דא האבן זיי א שוץ געפינען געגן די זון, אין שאָטן פֿונעם הױף זענען זײ געזעסן, פֿאַר װאָס איז מיר אַלץ אַזױ פֿרעמד? װי שײן עס זענען די פֿעכער-פּאַלמעס! די צעשפּרײטע בלעטער מיט די העלפֿאַנט-בײן-אָדערן האַלטן אױף די בלאָע הימלען. די מימאָזע פּינטלט מיט ליכטיק-געלע פּוכבלימלעך. די סאַברע-קוסטעס האָבן אַזױ פֿיל אױסדרוק, אַזױ פֿיל באַװעגונג אין די זאַפֿטיק-גרינע בלעטער מיט די זילבער-שטעכערס. איך האָב זײ נישט פֿאַרטריבן. ווי וויסט עס איז דא געוועזן, ארויסגעריסענע פענסטער, צעבראכענע טירן, א צעשפאלטענער דאך, ווענט מיט ריסן, אין הויף פגרות פון בעלי חיים וואס זענען פארשמאכט געווארן פון דורשט און אויסגעגאנגען פון הונגער, זי האט לאנגע וואכן גערוימט, באזייטיגט דעם אנהויפן מיסט פון ווילדשטיין, פארראכטן די ווענט, דעם דאך, אין די אָוונטן האָט זי אַרויסגעשטעלט אין הויף עסן פֿאַר די בלאָנקענדיקע הינט און קעץ, װאָס זיי האָבן זיך נישט געטרויט צו דערנענטערן אין מיטן טאָג, בעת סאַנטע און באָריס זענען געווען אין שטוב. נאָך דעם, װאָס דאָס הויז איז אַ ביסל איינגעאָרדנט געװאָרן, איז סאַנטען באַפֿאַלן אַ מידקייט, אַן אָפּהענטיקייט, אַ גלייכגילט. דערנאָך איז זי פֿאַרפּלאָנטערט געװאָרן אין אַלערליי מחשבֿות, וועגן איינזאַמקייט, וועגן באָריס' שווייגן, וועגן געוואוי פון די שאקאלן און די סקריפּענדיגע טריט פון זאמד, יעדן אינדערפרי אז זי איז געגאנגען צום פענסטערל האט זי געזוכט אין זאמד די שפּורן פון די נאכט-טריט און זיי נישט געקענט אנטדעקן, זי האט נאר געזען דראבנע פויגל-טריט און געקארבטע זאמד-צייכנס פון שלאנגן. די איבערצייגונג אז אינעם הויז האבן געלעבט מענטשן האט איר לייכטער געמאכט מענטשן אזעלכע ווי מיר אלע, הייסט עס אז דא איז געווען לעבן, פארוואס קען עס נישט זיין אויך איצט? זי האט געטראכט וועגן דער אלטער, וועגן איר זון וואס האט דא געוואוינט, ווי אזוי האט ער אויסגעזען, האט ער געהאט א פרוי, קינדער, וואו זענען זיי אצינד? איצט דערמאנט זי זיך, אז בעת מען האט זיך אריינגעקליבן אין הויז, איז ערגעץ אויף א בערגל מיסט געלעגן א האלב צעריסענע פאטאגראפיע פון א אראבישע משפחה, זי האָט אויפֿגעהויבן די פֿאָטאָ פֿון מיסט, אַרומגעווישט דעם שטויב און ס'האָט זיך אַנטפּלעקט פֿאַר סאַנטען אַ יונגער מענטש אין אַ ווײַסער שאַל, און לעבן דעם מאַן אַ פֿרוי מיט אַ קינד אויף דער האַנט, אַלע אין העלע טיכער אויף די קעפּ. וווּ איז דאָס בילד? זי וועט עס אויפֿזוכן. דווקא דאָס אַנטלויפֿן זייערס פֿון דער דאָזיקער היים האָט סאַנטען באַליידיקט. אין דער זעלבער צײַט האָט זי געפֿילט צו זיי אַ נאָענטקייט. דאס וואס זי געפינט זיך אין די פיר ווענט וואו עס האט געוואוינט דער אראבער מיט די טיף איינגעזעצטע אויגן האט סאנטען דערנענטערט צום הויז, דאס אומבאקאנטע און דער פחד האט איר נענטער געמאכט צו די נעלם געווארענע אראבער. אין איינער פון די נעכט האט זי זיך אויפגעכאפט. פארוואס שלאפסטו נישט סאנטע? זי האט לאנג אנגעקוקט באריס'ן מיט פייכטע אויגן, אין די לבנה-שיין האט ער דערזען אין אירע אויגן א טרערן שימער. דיר איז גוט, באָריס, דיר איז גוט. דו הערסט נישט די מאָנענדיקע טרעט פֿון דער נאַכט. דו הערסט נישט אין די שאַקאַלן-געיאָמער אויך דאָס וויינען פֿון די מאַמעס און קינדער. דאָס געוויין קומט שטענדיק צוזאַמען. אויך דאָרט איז עס אַזוי געוועזן. דאָרטן, הינטער די שטעכלדראָטן, ווען מיר האָבן געשריִען, געוויינט, האָבן אונדז די הילכערס פֿון מוזיק פֿאַרשריגן מיט טאַצן-פּויקערײַ, דא מאכט עס דער שד אליין, ער זאמעלט צונויף די שאקאלן כדי צו שפאטן פון אמת'ן געוויין, ער טוט דאס, ער. סאנטע, וואס איז מיט דיר? סאנטא, וואס האב איך נישט גענומען דעם אדרעס פון דער אלטער אראבערין פון יפו? איך וויל זי זעהן, איך וויל זעהן איר היים. וואס קוקסטו אויף מיר מיט איבערגעשראקענע אויגן? איך האב מורא פאר דיין גלייכגילט, פאר דיין רואיגקייט. דו פילסט נישט ווי עס לויערט עמיצער ביי אונזערע שוועלן? דו האסט. א דיקע הויט געקריגן, דיך ארט נישט מיין אומרו, דו ביסט אריין אין זיך אזוי ווי אין א מושל, דו מיינסט אז מיך איז באפאלן א פוסטע שרעק, דו ווילסט מיך בארואיגן אזוי ווי מען בארואיגט א קינד, ניין, נאך דעם באזוך פון די צוויי אראבער האב איך שוין מער פאר קיינעם קיין מורא, נישט פאר די שאטנס אין די נעכט, נישט פאר דעם געוויין פון דער וויסטעניש, איצט האב איך מורא נאר פאר זיך אליין, פאר דעם מדבר אין זיך, ער שפרייט זיך אלץ מער און מערער. איך וויל ווערן אזא ווי די שכנ'טע אסתר, אזא ווי זי, איך האב מורא פאר מיינע מחשבות, פאר מיינע אייגענע רייד, און איך האב מורא פאר מיינע הענט. זי האט געוויינט, דאס איז געווען א שטיל געוויין, אזוי שטיל ווי א טרויער ניגון וואס דער ווינט ברענגט פון א ליידיגן וויינשטאק פארטאג, איז פּלוצלינג אַרײַנגעפֿאַלן אין הױף די שכנטע אסתּר. זי איז דאָס מאָל געקומען אַ שװײַגנדיקע, אַ טרױעריקע, געשאָקלט מיטן קאָפּ, און אַז באָריס איז אַװעק צו דער אַרבעט, האָט זי פֿאַרבראָכן די הענט און אױסגעזונגען, אױ, װײ מיר נישט געשען! װוּהין זענען מיר געקומען? אסתּר! איר זענט היינט אנדערש פון יעדן טאג? די שכנ'טע האט פארטרויליך זיך ארומגעקוקט און דערזעענדיג די קאץ לעבן די פיס, אויסגעשפיגן. צו אל די וויסטע יארן, אזא אראבישע באשעפעניש, אזא אנשיק פון זיין ליבן נאמען. זי האט א פאטש געטאן מיט די הענט און א טופ געטאן מיט די פיס, אוועק פון דאנען, דו פארזעעניש. זי האט געטריבן די קאץ פון הויף ביז צום סאברע געטער. דערנאך איז די שכנ'טע נאנט צוגעגאנגען צו סאנטען, אריינגעפירט זי אין צימער און דערביי גערעדט. די אראבערין קומט יעדעס מאל אין געסל אריין, זי דרייט זיך ארום אין פארווילדעטן פרדס ביי דעם פאלמע בוים און שעפטשעט עפעס, זי האט א פינסטער פנים און געלע הענט, מיר דאכט זיך אז זי טוט כישוף, אוי וויי מיר נישט געשעהן, זי האט אונז פאר'כישופ'ט, איך שלאף נישט קיין נעכט, מיין ליאון לאכט פון מיר, אז ער האט געזעהן די אלטע האט ער ביי איר געפרעגט וואס זי וויל, זי האָט געטײַטלט אױף אײַער הױז. דערנאָך האָט זי זיך אַװעקגעזעצט אױף אַ שטײן. זי האָט אונדז כּשוף אָנגעטאָן. אױ װײ! אסתּר האָט זיך דאָס מאָל לאַנג נישט געזױמט. זי איז גלײַך אַװעק און מיטן טיפֿן באַדױער אַ לעצטן קוק געטאָן אױף סאַנטען. עס זענען אָנגעקומען די רעגן-טעג. סאַנטאַ איז געגאַנגען איבער די גאַסן פֿון יפֿו, באַװאױנטע פֿון אַראַבער. דאָס זענען געװען אַלטע געסער נישט װײַט פֿון האַפֿן. זי האָט אָפּגעפֿילט דעם זאַלץ-װינט פֿון ים. אױף טײל ערטער האָט מען געזען די מאַסטן און קױמעס פֿון שיפֿן, װעלכע זענען פֿאַראַנקערט געװען אין פּאָרט. צוערשט איז עס געגאַנגען לענגאױס גרױע װענט, בלינדע, מיט קלײנע אײַזערנע טירלעך. פֿון יעדער זײַט פּלױט האָבן זיך געשטרעקט נאַקעטע צװײַגן, שטאַנגן מיט פֿאַרביק װעש, דערנאָך האָט ער זיך פֿאַרקערעװעט אין אַ געסל מיט קראָמען. דאָס איז געװען אַ שמאָל געסל מיט אַ קלײנעם טראָטואַר אַ הױכן, פֿאַרשטעלט מיט קױשן, פֿאַרלײגט מיט זעק, מיט פֿעסער און קאַסטנס, קראָם לעבן קראָם, פֿון גרינװאַרג, פֿון שפּײַז, און לעבן די קראָמען, האַנטװעגענער, אײזלען, פֿערד, אָנטרײַבער מיט זשמאַכעטע פּענעמער,

אַן אָנלױף פֿון באָרװעסע קינדער, אַ זקן אין אַ רױטער פֿעסקע, שױן אַ ביסל גראָ בײַ די שלײפֿן. סליחה, אַדוני, סליחה! זענט איר נישט געװעזן מיט אַ צײַט צוריק אין מײַן הױף, אין דעם הױף צװישן די קאַקטוסן? דאַכט זיך, אַז דאָס זענט איר. װוּ װאױנט די אַלטע זקנה? קאָנט איר מיר נישט זאָגן? דער פֿרעמדער האָט זיך אָפּגעשטעלט און געקוקט אױף סאַנטען מיט חידוש, ער האָט אירע רײד נישט פֿאַרשטאַנען. סאַנטאַ איז אַװעק, נישט פֿאַרענטפֿערנדיק זיך אַפֿילו. נעבן אַ שענק איז זי געבליבן שטײן און געקוקט צו נאַרגילע-רײכערער. עטלעכע יונגע מענטשן זענען געװען פֿאַרטאָן אין אַ שפּיל אין בײנדלעך. אין דער פֿאַרטונקלטער שענק איז שטיל. זי איז געשטאַנען אױף דער שװעל און געאָטעמט דעם טשאַד פֿון זױערקײט און ביליקע װײַנען. מען האָט גערעדט צו איר און זי האָט זײ נישט פֿאַרשטאַנען. זי האָט נאָר געפֿילט אין זײערע אױגן נײַגער און אַ געמיש פֿון שפּאָט מיט פֿאַראַכטונג. דעם טאָג איז זי אַ סך געגאַנגען. װוּ איז עס נאָר געװען אַ װינקל אין יפֿו איז זי דאָרטן געװען. אױף דעם מאַרק פֿון אַלטע זאַכן, בײַ די געשטעלן פֿון גרינװאַרג, בײַם מעטשעט-טױער, בײַ די קירכעס. זי האָט געזען די קלײנע הײף מיט די שמאָלע טרעפּ, מיט די פֿאַרבאָרגענע טירן, געפֿאַרבטע אויף געל, אויף שרײַיק-בלוי, אויף ברוין. זי האָט געזען די רואיקע אַראַבישע אײַנוווינער פֿון די גאַסן אין יפֿו, און אַז זי איז צוגעקומען צום אָפֿענעם ים, איז סאַנטען גוט געוואָרן. זי האָט געוואָנדן דאָס טרויעריקע פּנים צו דעם ים, צו דעם אומענדלעכן ים, און געזען, ווי מילד ער איז הײַנט, ווי רואיק און זיכער עס וויגן זיך די כוואַליעס, און געדאַכט, האָט זיך איר, אַז אַ פּלאָנטער האָט זיך אױפֿגעװיקלט און דינע, ליכטיקע פֿעדעם ציִען זיך פֿון איר צו ליכטיקע װײַטן די קלאָרע, בלאָע, די רײנע. די אַרבעט אין די אינזשענירן און אַרכיטעקטן-ביוראָ איז פֿאַר באָריסן געװאָרן מיט יעדן טאָג אינטערעסאַנטער. די ערשטע חדשים האָט ער געטאָן נאָר טעכנישע אַרבעט, קאָפּיִרט סטאַנדאַרט-פּלענער פֿון דרײַ און פֿיר-שטאָקיקע הײַזער און דערבײַ אַרײַנגעפֿירט ענדערונגען אין פֿאַסאַד. אמאל דאס געוועזן אן ענדערונג אין די פראנטיגע באלקאנען, אמאל אין די זיילן. אפטמאל זענען די זיילן פארבינדן געווארן מיט די ווענט און מען האט זיי נישט באמערקט, און אפט זענען זיי בכיוונדיג אפגעטיילט געווארן און דער גאנצער פראנטיגער לאסט פון אלע טעראסעס און באלקאנען האט זיך אן זיי אנגעשפארט. מיט א צייט שפעטער, אז די בוי אונטערנעמער האבן זיך דערקענט אויף באריס'ס ארבעט, האט מען אים אנפארטרויט זעלבסטשטענדיג צו ארבעטן. די ארכיטעקטן ביורא האט באקומען א באשטעלונג צו פלאנירן א גאנצן בלאק הייזער אין צפון קווארטל פון תל אביב. פון צענדליגער פראיעקטן וואס מען האט צוגעשטעלט איז באריס'ס פלאן אנגענומען געווארן. ער האט געארבעט איבער אים אין די אוונטן ביי א נאפט לאמפ. סאנטא האט גארנישט פארשטאנען אין די ווירעדיגע צייכנס און די צעריסענע שטריכן, זי האט נאר געזען קעסטלעך, ציפערן, און באריס'ס לאנגע פינגער אויף דעם פאפיר. זיין דערוואכטער ארבעטס-ווילן, די דאזיגע אנגעשטרענגטקייט און דאס פולשטענדיג איבערגעבן זיך דער אידעע פון שאפן עפעס נייעס, אזא בלאק פון הייזער וואס זאל האבן א שייכות מיט דער דאזיגער ערד, מיט דער אייביג-בלאען הימל, מיט דעם נייעם מענטש וואס זיין פנים זאל זיין געווענדעט צום ליכט, דאס אלץ האט געמאכט סאנטען רואיג. איידער ער האט אנגעהויבן צו פראיעקטירן אויפן פאפיר, איז ער אוועק זען די בוי-שטחים וואו עס וועט אנטשטיין דער נייער קווארטאל. ער האט מיטגענומען סאנטען. זיי זענען געגאנגען איבער די זאמדיגע וויסטענישן וואס האבן זיך אנגעהויבן ממש אפאר מינוט גאנג פון דער שטאט. ווי נאר זיי זענען אריבער דעם טייכל ירקון מיט די גרין פארוואקסענע ברעגן, האט זיך געעפנט פאר זיי א זאמדיג געבערגלטע ווייט, א באזעצטע מיט אויסגעלאשענע קוסטעס און וויקלגראזן, די געוויקסן זענען דא באדעקט געוועהן מיט א רויטן זאמד שטויב און די שטאמען האבן אויסגעזעהן ווי זשאווער שטאנגן. זיי זענען געגאנגן איבער דער דאזיגער בראשות'דיגער ערד שווייגנדיג. פון דער לינקער זייט האבן זיי געהאט פאר זיך דעם מעכטיגן ים. אז דער ווינט האט זיך אויף א ווייל איינגעשטילט האט מען געקענט הערן דעם גערויש פון די ים כוואליעס. פון דער רעכטער זייט האבן זיי געזעהן די הויכקייט פון תל קסילה. א נאקעטער בארג וואס זעהט אויס ווי מ'וואלט אים מיט מענטשישע הענט אנגעשיט. דא האט מען אנטדעקט די שפורן פון אן אור-אלטער שטאט, האט געזאגט באריס. און איבער דעם בארג ווייט ווייט גרינען פרדסים און עס ליכטיגן קליינע הייזער פון דערפער. קעגן איבער האבן זיי געהאט א גרויס לאנד מיט שאסייען מיט גרינע פעלדער. ווען ביידע זענען צוגעקומען צוריק צו דעם קעמל-וועג, זענען שוין די שאָטנקעפּ פון די קוסטעס געלעגן אויפן זאַמד. עס האָט שוין געטונקלט. ביים טירל וואַרט די קאַץ. זי שאַרט זיך ביי סאַנטעס פיס און טורעמט דעם רוקן. דאָס הויז הילט זיך אין שאָטנס. אָרעם און נישטיק זעט עס אויס אין זייערע אויגן, זיי וואָלטן אַוועק פון דאַנען. עס דריקט זיי די דאָזיקע אומהיימלעכקייט פון פרעמדן געסל. סאַנטע ווייס, אַז זי וועט שוין נישט קענען אַוועקגיין פון דאַנען. זי האָט זיך באַצויגן צו דעם הויז ווי צו אַ לעבעדיקער באַשעפעניש, אַ פאַרלאָזענער. שפּעט ביי נאַכט, אַז די נאַפטלאָמפּ איז אויסגעגאַנגען, האָט זי געהערט באָריס' פעסטע טריט איבערן צימער. דאָס זענען שוין אַנדערע טריט, האָט זי געטראַכט. האסטו זיך איינגעקוקט אין די גרויסע ליכטיגע פענסטער? קוקסט אויף די הייזער און זעהסט נאר פענסטער, נאר גלאז. דער פאסאד זעהט אויס ווי א חשבון בוך, אזש ביז לאנגווייל, ביז קאפווייטיג. ער האט געלאכט. זי האט אים שוין לאנג נישט געהערט לאכן. ווי גוט עס איז איצט אין דער פינסטערניש צו הערן זיין אויפגעבונדענעם געלעכטער. דאס מאל איז עס נישט קיין אויפגעצוואונגען לאכן כדי זי צו בארואיגן, כדי זי אויפצוהייטערן, ער פלעגט דאס אפט טון, א לאכן וואס פלעגט ארויסקומען ווי א בייז שפאטעריי, ניין, איצט איז עס א פשוט'ע פרייד. טייל הייזער האבן אומגעלומפערטע באלקאנען, בלינדע, פארמויערטע. זעהסט נישט קיין פענסטער. קוקסט אויף אזא הויז און עס דאכט זיך דיר אז דאס איז א ריזיגער קרעדענץ מיט אויפגערוקטע שופלאדן. איצט בויט מען מיט גרויסע פענסטער, מען בויט בלויז פענסטער, ליכט, ליכט, נאר ליכט. דאס איז אן ענטפער אויף די בלינדע אראבישע מויערן, אויף די פינסטערע ווענט מיט די שמאלע פענסטערקראטן, מען וויל זיך אפטיילן פון אריענט, פון אזיע, מען וויל דא איינפירן דאס פארקערטע. מיר טרייבן איבער, פון איין עקסטרעמקייט צו דער אנדערער לויפן מיר. מיינע הייזער וועלן זיין אנדערע, א געוועב פון ליכט און שאטן.

איך וועל צעברעכן די ברענענדיגע זונשטראלן אין לייכטע טעראסן און באלקאנען, האלב אפענע און געגאסענע צעמענט שטאכעטן, זיי וועלן זיין פארשידנארטיג, פארשידן פארביג, א געמיש פון נאטירליכע פארבן גענומען פון אונזער לאנדשאפט, די קאלירן וואס עס האט אונזער ערד, די חמרה פארב, געל זאמדיג, זילבער גרין און אליוו.

ווי נאר עס האבן אויפגעהערט די רעגנס האט מען אנגעהויבן צו בויען דעם נייעם בלאק הייזער לויט באריס'ס פלענער. דאס זענען געווען זיינע גרויסע טעג, ער איז מיט איין מאל אריין אין אן אנדערע וועלט, וועגן אזא מין ענדערונג אין זיך האט ער אפילו נישט געטרוימט. דאס איז גאר אן אנדערער מענטש. די צעברעקלטע שאָטנס פֿון זײַן פּנים, דאָס נערװעזע צוקן פֿון רעכטן מױל-װינקל, דער מידער גאַנג, דאָס אַלץ איז פֿאַרשװוּנדן. זײַנע אױגן זענען געװאָרן רויִקע, די שװאַרצאַפּלען האָבן זיך אױסגעברײטערט. בלױז די קנעטשן בײַ די אױגן זענען געװאָרן טיפֿער. אױך אין דער רײד איז ער ממש נישט צו דערקענען. אַנשטאָט דאָס פֿאַרװיקלטע רעדן, דאָס האַלב פּלאָנטערדיקער מיט לאַנגע אויסגעצויגענע זאַצן, איז איצט זיין וואָרט געוואָרן וואָגיק און געהאַט אַ מעטאַלענעם קלאַנג. אָפט מאָל איז געקומען די שכנטע אסתּר, זי האָט זיך אַוועקגעזעצט אויף דער שוועל און געשטריקט. זי איז די לעצטע צייט געוואָרן שווייגנדיק. אין די נעכט איז אסתּר מער נישט געשטאַנען ביים פענצטערל. נאך א וואך, און שווערע טראקטארן וועלן אפרייניגן די פארווילדעוועטע שטחים פון די טויטע ביימער. זי זעהט שוין מער נישט די וואנדערדיגע זעלן אין די נעכט, אבער די ערשטע שרעק וואס עס האט זי געפאנגן ביים קומען אין געסל אריין איז געבליבן. די שרעק איז פארטייעט אין איר און ווארט נאר אויף א געלעגנהייט אויסצוברעכן. מען פילט דאס אין די ציטערדיגע פינגער, אין די האסטיקייט פון אירע באוועגונגען, אין דעם אויסגעלאשענעם פנים. איינמאל ווען סאנטע איז ארויס פון צימער האט זי באמערקט ביי דער שוועל זיצט די שכנ'טע אסתר און גלעט די קאץ. זי האט זיך פארשעמט די שכנ'טע און גענומען טרייבן די קאץ פון דער שויס. דו שד אראבישער וויסטע אנשיקעניש! די שכנ'טע האט דערביי גוטמוטיג געשמייכלט. מיין לייב האט מיר געזאגט אז ביינאכט קומען אראבער אין געסל אריין, אבער מורא האבן זאלט איר נישט, שכנ'טע סאנטא, זיי קומען מיט אייזלען, מען שעכט אייזלען אין וואדי עין ספולקא, דערנאך טרינקט מען ביי מאקסלען בראנפן, איר דארפט זיי אנקוקן, פארשוינען ווי אונזערע, גאט'ס וועלט דרייט זיך, אוי וויי מיר נישט געשען. אסתר איז אוועק, סאנטא קוקט איר נאך מיט טרויער, איצט וועט זשע קיינער נישט דורכגיין דורך דאנען, פארנאכט וועט קומען באריס, און אז עס וועט פינסטער ווערן וועט זיך אפרופן די נאכט-סאווע, ביי די שכנים אין די פענסטערלעך וועט אויפליכטן א געל ליכט, גלייך נאכדעם וועט זיך אנהויבן דאס שאקאלן געווין, זי קען דאס שוין אלס, זי ווארט שוין אויף דעם אלעם, עס מוז דאך קומען, ווייל אויב נישט וועט עפעס פעלן אין דער דאזיגער טרויעריגער וועלט. עס איז נאַכט, אַ שטאָק-פֿינצטערע נאַכט. דער קאַץ אויגן פֿינקלן אַרויס פֿון חשכות, סאַנטע קאָן ניט שלאָפֿן. באָריס האָט לאַנג גערעדט וועגן די נײַע הײַזער וואָס מען בויט שוין אויף די זאַמדפֿעלדער נישט ווײַט פֿון ים, וועגן די ברייטע באַלקאָנען און טעראַסן, וועגן די זײַלן און די נידעריקע גאָרטן-צוימען מיט די שטיינוועגן וואָס וועלן פֿירן צו מירמלנע טרעפּ. איצט שלאָפֿט ער. אים איז גוט. זינט מען בויט די הייזער לויט זיינע פלענער האט ער אויפגעהערט צו זעהן די דערנער שאטנס, ער הערט מער נישט דעם געוואוי פון דער וויסטעניש און נישט די טריט פון די נאכט-גייער. וואס רואיגער עס איז געווען באריס, אלס דערווייטערטער איז ער געווארן פון סאנטאן. זי איז איצט איין אליין, מען האט זי געלאזט אין א פינסטערן וואלד און זי געפינט זיך נישט קיין שטעגל וואס זאל זי ארויספירן צום ליכט פון טאג. עס זענען ווינציג געווען פאריאר די רייד זיינע וועגן די מענטשן וואס ער באגעגנט אין שטאט, וועגן די בוי-אונטערנעמער, וועגן די ארבעטער. זי האט געוואלט צוזאמען מיט אים שלייכן זיך אויף די פארווילדעטע וואלד-שטעגלעך פון אירע חלומות און מיראזשן. זי האט געוואלט אז זיין הארץ זאל פונקט אזוי ווי איר הארץ אויפגעציטערט ווערן פון גרויל. דאס וועט איר דערלייכטערן. זי וועט נישט פאלן אין אפגרונט. זי וועט נאר גיין ביים ראנד און פילן בורסטן איצט. דערווייטערט ער זיך פון איר אלץ מערער און מערער, ווי רואיג ער שלאפט, דאס איז דער שלאף פון א שטארקן און געזונטן. פון די פארוויסטע ברונעם רופט מען, דאס קול קייקלט זיך איבער די פעלדער מיט א וויינענדיק נאכקלאנג, א נאכט-פויגל פאטשט מיט די פליגל, וואלקנס נידערן, זי קאן נישט איינרוען אין דער דאזיגער נאכט, אפשר זאל זי ארויס צו דער שוועל? ווער קאן דען אזוי רופן אין דער נאכט? זי מוז נאָכגײן דער פֿאַרהױלענער װײנענדיקער שטים. די שטײנער פֿון דיל זענען קאַלט. אַ ציטער איז איר דורכגעלאָפֿן דורך איר גאַנצן קערפּער. די טיר עפֿנט זיך אַלײן, װי אַ װינט װאָלט זיך אַרײַנגעריסן. איצט שפּירט זי דעם װינט. אָ, גאָט! װי אַזױ גײ איך דאָס אַרום אַ נאַקעטע אין דער נאַכט? גוט װאָס ס'איז פֿינצטער און קײנער זעט מיך נישט. דער װינט פֿרישט אױף, ער מאַכט װאַך, ער קומט פֿון די בערג און ברענגט מיט זיך דעם ריח פֿון די קופּער-פֿעלזן, פֿון די באַרג-פֿלאַנצן. עס ליכטיקט אַרום מיר, איר דאַכט זיך, אַז זי איז פֿאַרװאַנדלט געװאָרן אין אַ ליכטזײַל. די ערד איז גוט צו אירע באָרװעסע פֿיס. זי איז אַזױ נאָענט דאָ דער ערד, יאָ, דאָס ליכט קומט פֿון אירן נאַקעטן גוף. פֿאַרװאָס װאַנדלט זי אַרום אין מיטן נאַכט? פֿאַרװאָס? איך װיל צוריקגײן אַהײם. זי האָט זיך אײַנגעבױגן, אײַנגעקורטשעט און פֿאַרשטעלט מיט בײדע הענט די ברוסטן. איצט ציטערט זי,

זי וועט אַוועק, אַן אויסגעגלייכטע, אַ שטאָלצע, אַזוי ווי דער ווינט, ווי דאָס ליכט פֿון די וואַנדערדיקע שטערן, אָט אַזוי. און סאַנטאַ האָט זיך האַסטיק אויפֿגעשטעלט און אָנגעהויבן צו גיין. די קאַקטוסן האָבן זיך צוגערוקט אַלץ נענטער און נענטער. זי זעט דעם גלי פֿון שטעכיקע זילבערנאָדלען, זילבערקעפּ און זילבערנאָדלען. טויזנטער, מיליאָנען. זי אַליין איז אַ שטיק זילבער, וואָס וועט צונויפגעשמאָלצן ווערן מיטן זילבער פון די נאָדלען. זי וועט אַריבערשוועבן איבער די דערנער, און ווי נאָר זי איז צוגעקומען צום שטעכיקן צוים, האָבן זיך די דערנער אָנגעהויבן צו באַוועגן, זיי האָבן זי אַריינגענומען אין דער מיט, און עס האָט זיך אָנגעהויבן אַ קאַראַהאָד-טאַנץ פון קאַקטוסן און דערנער. זײ האָבן צעריסן איר לײַב און זי אײַנגעקלעמט אין דערנער-קרױנען, אומעדום-נודלען, עס טוט װײ, זי איז באַדעקט מיט בלוט-טראָפּנס, טױזנטער בלוט-טראָפּנס, זײ לײַכטן, װי רובינען, אָ, גאָט, אָ, אָ! איר געשרײ האָט זיך אױסגעמישט מיט שאַקאַלן געװײן. זי האָט דערװאַכט אין מיטן נאַכט-קאָשמאַר. באָריס שלאָפֿט בײַ דער זײַט, האָט ער נישט געהערט איר געשרײ? דער ווייטיק פֿון די סאַברע-בלעטער און דערנער אויף איר לייב איז נישט פֿאַרגאַנגען. זי פֿילט אים אָפּ אַזוי שאַרף, מיט די פֿינגער באַרירט זי די בריסט, וווּ זענען די בלוט-טראָפּנס? איז מײַן הויט צעריסן? פֿאַר וואָס טוט מיר אַזוי וויי דער גאַנצער גוף? ווער האָט אים פֿאַרוווּנדעט? וווּ בין איך געווען אין מיטן דער נאַכט? ווידער דאס שאקאלן געוויין. ווי רואיג ער איז. איך בין איינע אליין, א גאט אויף דיין וועלט, ער האט מיך איבערגעלאזט מיט מיין פיין, ער! סאנטא האט בייז געדראט מיט איר האנט דעם שלאפענדיגן באריס. דאס נאפט לעמפל איז פארלאשן, זי זוכט אויף דעם קליינעם טישעלע די שוועבעלעך. די קאַץ שאַרט זיך בײַ אירע פֿיס. איר פֿעל איז װאַרעם, דאָס איז די אײנציקע לעבעדיקע באַשעפֿעניש, װאָס איז איר נאָענט. אַ פֿלעמל שפּרינגט אױף. סאַנטאַ באַלײַכט זיך די הענט, די פֿיס, זי טוט אױס דאָס נאַכט-העמד און זוכט די װוּנדן פֿון די סאַברע-בלעטער אױף איר לײַב. זי האָט זיך דאָך נאָר-װאָס אַרױסגעריסן פֿון דעם סאַברע-געקנױל, פֿון די שאַרפֿע געזילבערטע דאָרנקוסטעס, װאָס האָבן צעבלוטיקט איר לײַב. זי שפּירט דאָך, דעם שטעכיקן װײטיק, אָ, װי עס פֿריִערן די פֿיס! װוּ זענען די בלוטװוּנדן? איז דאָס אַ פֿאַרבלענדעניש? פֿאַרװאָס בין איך אַזױ מיד? אַזאַ שװערע בלײַענע מידקײט ציט מיך צום באָדן. זי װעט זיך אַװעקלײגן אױף די שטײנער און דאָס װעט איר העלפֿן. אירע אױגן װערן גרױס, די נאַפֿט-לעמפּל ציטערט אין איר האַנט, זי װעט נאָך מערער אַרױפֿדרײען דאָס פֿײַערל, זאָל עס העלער פֿלאַקערן. זי װיל זיך זען. זי קוקט אױף זיך, װי מען קוקט אױף אַ פֿרעמדן. די פֿרעמדע איז הױך, מיט רונדיקע אַקסלען, מיט קלײנע בריסט. די ליניען פֿון האַלדז שליסן זיך װײך מיט די הענט, מיט דעם רוקן. די פֿיס זענען צונױפֿגעשלאָסן, געשפּאַנט װי צום שפּרונג. סאנטא איז שוין איצט נישט אליין, זי איז מיט דער אייגענער נאקעטקייט, און צו דער נאקעטקייט אירער רעדט זי גוטע רייד, פול מיט באדויערן און טרייסט. ביסט געפאנגען געווארן פון שרעק, פון פחד, פון א וויסטעניש, דו ווילסט דיין גוף אריינשליידערן אין די קאקטוסן אריין, דיין נשמה ראנגלט זיך שוין דארטן מיט דערנער, זע ווי יונג דו ביסט, זע ווי שיין דו ביסט, הערסט דאס וויגן פון דעם טירל, דעם געשארך פון טריקעניש, דאס געוויין פון שאקאלן, דו זעהסט די צוויי אלטע אראבער און דו ביסט אין די נעכט אליין, און ער איז דיר נאנט און דאך אזוי ווייט, אזוי פרעמד. ער ווייסט נישט אז דו ביסט ארויס א צובלוטיגטע פון די דערנער, אז דו לויפסט ארום א נאקעטע און בארוועסע איבער די דארנפעלדער,

איז סאַנטאַ געשטאַנען אַ נאַקעטע מיט דער נאַפֿט-לאָמפּ אין דער האַנט און הויך גערעדט צו זיך. ער האָט זיך אַ ווײַלע אַרומגעקוקט, ווי ער וואָלט געוואָלט אַנטדעקן דאָס אָרט וווּ ער געפֿינט זיך. זײַנע אויגן זענען פֿאַרלאָפֿן געוואָרן מיט טרערן און פֿון דער ברוסט האָט זיך אַרויסגעריסן אַ געשריי. די נאַפֿט-לאָמפּ איז אַרויסגעפֿאַלן פֿון איר האַנט און דאָס גלאָז איז צעשפּליטערט געוואָרן אָן די שטיינער פֿון דיל אַ פֿינצטערניש אַ געדיכטע, אַ טױבע, אַ תּהומותדיקע האָט אַרומגעכאַפּט דאָס גאַנצע הױז. סאַנטאַ האָט אַװעקגעלײגט דעם קאָפּ אױף באָריסעס ברוסט און געװײנט. דערנאָך איז זי שטיל געװאָרן און אײַנגעשלאָפֿן. נאָר די קאַץ האָט נישט געװאָלט אײַנרוען. זי האָט געראָפֿן מיט די נעגל, געריסן דעם פֿאָרהאַנג בײַ דער טיר. באָריס איז אַראָפּ פֿון געלעגער און געעפֿנט די טיר. אין דרױסן איז נאָך נאַכט. ערגעץ אין מיזרח גרױט שױן. אַ שאָטן האָט זיך אַ גליטש געטאָן איבערן הױף און איז נעלם געװאָרן צװישן די דערנער. דאָס איז די קאַץ אַװעק צו איר אַלטן געלעגער. אפֿשר איז איר דאָרטן הײמלעכער, װי אין שטוב. האָט ער אַ טראַכט געטאָן. באָריס איז געלעגן ביז פֿאַרטאָג אין בעט, און עס האָט זיך איבערגעחזרט ביז ווייטיקדיקן לאַנגווייל דאָס אַלץ, וואָס ער האָט געהערט אין די ערשטע נעכט פֿון באַזעצן זיך אין דעם געסל, די זעלבע קולות פֿון שאַקאַלן, די טריט אין זאַמד, דאָס אייזל-געוויין, דער פֿויגל-רוף, דאָס וויגן זיך פֿון די טרוקענע בלעטער אויף דער פֿעכער-פּאַלמע, דאָס סקריפּן פֿון טירל. סאַנטאַ שלאָפֿט מיט דעם שלאָף פֿון אומרויִקע. ער דערקענט דאָס לויט איר אָטעמען, לויט דעם צעציטער פֿון איר אַקסל. ער איז געווען זיכער, אַז ערשט הײַנט בײַ נאַכט האָט ער דאָס ערשטע מאָל דערזען סאַנטען אין איר גאַנצער שענקייט. זי איז ווירקלעך זעלטן שיין, האָט ער געטראַכט. דאָס איז דאָך געווען אַ חלום, די גאַנצע געשיכטע מיט איר נאַקעטקייט אין דער נאַכט. דאס איז געווען זיינס א חלום א מיראזש, א בענקשאפט זיינע נאך עפעס שענס וואס יעדער טראגט אין זיך. נישט סאנטא איז דאס געוועזן, אן אנדערע האט ער אויסגעפיבערט אין זיין אומרואיגע נאכט. און ווען ער האט זיך אויפגעכאפט פון שלאף איז שוין געווען ליכטיג, סאנטא איז נאך אלץ געשלאפן. אז ער איז אראפ פון בעט האט ער דערזעהן אויף דעם דיל די צובראכענע נאפט לאמפ, עס איז אים גוט געווארן וואס איר גוף אין דער נאכט איז נישט געווען קיין חלום נאר עס איז אן אמת, און ער האט זיך איבערגעבויגן איבער איר מיט אויפגעוואכטער ליבשאפט. סוף פון דער דערציילונג דאס הויז צווישן דערנער. דער ווייסער זעגל. לאַנגע שעהן איז נחום געשטאַנען אַקעגן דעם ווייסן פֿירקאַנטיקן לייוונט, די קנייטשן אַרום זײַנע אויגן-ווינקלען זענען שאַרף געוואָרן. זיי האָבן געציטערט. אין דער שטילקייט פֿון קליינעם צימער האָט זיך אויסגעדאַכט, אַז מען הערט דאָס וויברירן פֿון סטרונעס, וואָס אָט-אָט וועלן זיי צעריסן ווערן און עס וועט פֿול ווערן מיט אַ דין מעטאַלן געיאָמער. דאָס מאָלברעט איז געלעגן אויף אַ קליין הילצערן טישל. דאָס גאַנצע ליכט פֿון פֿענצטער איז געפֿאַלן אויף דעם פֿאַרבן-געמיש פֿון דער פּאַליטרע. אַ וווּנדערלעכער צונויפֿגוס פֿון ריין טאָגליכט, וואָס קומט גלײַך פֿון די קלאָרע הימלען, מיט אַ כאַאָטישן געמיש פֿון איילפֿאַרבן, פֿלעק לעבן פֿלעק, גרייטע פֿאַר דער לײַוונט, וואָס איז שוין אָנגעצויגן אויף אַ ראַם. נאָר אַ הײב טאָן די האַנט, און דער פּענצל װעט אַריבערטראָגן אָט דאָס דאָזיקע פֿאַרבן-געמיש אױף דער לײַװנט. איז דאָס אַזױ שװער? קוק זיך אײַן אין די פֿאַרבן װאָס ליגט אַזױ אָפֿן פֿאַר דיר, קוק זיך גוט אײַן און דו װעסט דערזען דײַן אײגן פּנים. דו האָסט זײ כאַאָטיש געמישט, צונױפֿגעפֿלאָכטן, באַהאַפֿטן, און זע, װאָס ס'איז אַרױסגעקומען! דײַן לעבן שפּרײט זיך פֿאַר דיר. נישט נאר דורך ווארט, דורך קלאנג קומט צו דיר צוריק דיין וועלט, זי קומט אויך דורך פארב. דער פיאלעט-זילבערנע נעפל, דאס איז דער הימל פון דיין יוגנטשאפט. דאס מילדע גרין וואס האט זיך נארוואס ארויסגעשעלט פון געל, דאס איז דער ערשטער קנאספן-אנזאג פון דיין בליאונג. געדענקסטו די פרילינג-לאנען און די טוי-נעפלען איבער זיי?

און ווען נאר דו בארירסט מיט דיין פענזל די פארבן דוכט זיך דיר האסט זיי נאר אין שטויב געטונקען, און דא אנטקעגן דיר שטייט אזא ליכטיג לייוונטענער קוואדראט ווי א זעגל וואס דו ווילסט אים נישט פארשוועכן. אזוי איז געווען נעכטן, די טעג גייען, ער ווייס אז אויך היינט וועט ער נישט מאלן, נאר ער קען נישט אוועקגיין פון מאלברעט, ער ווארט ביז דער אוונט וועט צופאלן, דעמאלט וועט ער אוועקלייגן זיך אויפן בעט און קוקן ווי אלץ ווערט איינגעהילט אין שאטנס, ער וועט האבן א פארענטפערונג פאר זיך אליין, עס איז שוין טונקל, דאס ליכט טויג נישט צו מאלן, דערנאך וועט זיך פאמעליך עפענען די טיר און זיין פרוי וועט אין דעם טיר-שפאלט אריינשטעלן דעם קאפ, א נאכע דו מאלסט נישט? דו ביסט מיד? זי וועט א שמייכל טאן ער וועט בשום אופן נישט קענען וויסן אויב דאס איז ליבשאפט, מיטלייד, אדער שפאט. און אזוי אן אויסגעלאשענער וועט ער ליגן אויפן בעט און פארוועבט ווערן פון דעם גרויען שפינגעוועב וואס ער אליין וועבט אויס, דערנאך וועט זיך אנצינדן דאס עלעקטרישע ליכט אין זיין צימער און א מידע לאנגווייליגע שטים וועט אים רופן צום אוונטברויט, ער וועט זיצן א שווייגנדיגער, טייל מאל וועט ער פאר היימלישקייט עפעס זאגן, סתם אזוי א ווארט וואס איז צו גארנישט געבונדן, און אז דאס ווארט וועט פארגיין וועט קיינער מער נישט געדענקן אז ער האט עפעס געזאגט, און ער אליין וועט זיך נישט קאנען דערמאנען אויב ער האט בכלל גערעדט אדער געשוויגן. ווען ער וועט אנטרעפן איר בליק וועט אים קלאר ווערן אז זי האט פריער געקוקט אויף אים מיט שפאט און מיטלייד, ער געדענקט נאָך דעם געמיש אין אירע אויגן. זיי דערמאָנען דעם געמיש פֿון נעפּלען און שפּיזלדיק ליכט, וואָס קומט פֿון גלאָז-שפּליטערס. ער קען שוין דאָס אַלץ ביז לאַנגווײַל. סוף פֿון קאַסעט איינס, המשך אויף קאַסעט צוויי.